משיחת מוצאי שבת פרשת מטות מסעי תשל"ט. על דרך זה אויך בנוגע צו ענין הצדקה איז דאך ידוע וואס שטייט אין ספרים אז אף על פי וואס אברהם אבינו איז געווען בטבע נפשו איז ער געווען א איש חסד אבער אט דאס וואס ער האט געגעבן צדקה לעשות צדקה ומשפט און געווען א מכניס אורח אין אן אופן של הפלגה וכו', איז דאס נישט געווען מצד טבע גופו, נאר ער האט זיך אזוי איבערגעארבעט אז נתינת הצדקה שלו איז געווען דערפאר, וואס דאס איז דרך הוויה לעשות צדקה ומשפט, ידעתיו אשר יצוה את בניו ואת ביתו. לעשות צדקה ומשפט און ווי ער זאגט פאר דערויף ושמרו דרך הוויה אז דווקא מצד דערויף וואס דאס איז דרך הוויה און מה-דאך ער האט עס אנגעזאגט בני ביתו על אחת כמה וכמה בנוגע להנהגתו עצמו וואס על פי זה פארענטפערט מען זיך דעם מדרש תמוה וואס דערציילט אז נאך דערויף ווי אברהם אבינו האט געגעבן דעם אורח וואס ער האט אים מכניס געווען די כמה עניינים, בשר ווי ער רעכנט דארט אויס קופר און לחם מיט אלע פרטים, האט ער אים געזאגט ער זאל בענטשן למי שאכלת משלו, נישט פון אברהם'ס נאר צו דעם בורא עולם, און אויב ער האט געוואלט איז גוט און טאמער נישט האט ער אים אנגעהויבן מצער זיין, ווי קומט עס צו אברהם'ן מצער זיין? און וואס איז דא דער קשר הענינים, ער האט זיך געקאנט ניט געבן און ניט פארלאנגען דערנאך, איז דערפון גופא פארשטאנדיק אז דאס איז אלץ ביי אים געווען אין עבודתו וואס זי איז געווען ויקרא שם בשם הוויה קל עולם, און ווי די גמרא זאגט אל תקרי ויקרא אלא ויקריא, אז ער האט געמאכט כל באי עולם אז זיי זאלן זאגן קל עולם, ווי דער אלטער רבי מדייק און ניט קל העולם, אז ס'איז דא צוויי באזונדערע עניינים, אן עולם און דער בעל הבית לבירה זו, וואס דאס איז געווען אין התחלת העבודה וההכרה וואס הכיר את בוראו איז ווי ער זאגט אין מדרש איז געווען א גאנצע סדר השתלשלות, וואס ער האט זיך געלערנט פון דעם שמש מיט די כוכבים מיט אלע פרטים, ווי ער רעכנט דארט אויס אין מדרש ביז וואנעט אז אויכעט אז יש בעל הבית לבירה זו איז דאס נישט חס ושלום שלימות ענינו דאס איז נאך געווען באמצע אדער בתחילת הכרתו דער שלימות הענין איז געווען אז ס'איז קל עולם ס'איז ניטא קיין צוויי באזונדערע זאכן בדוגמא ווי דער אלטער רבי מבאר בארוכה אין שער היחוד והאמונה אז א ענין וואס ווערט נברא פון מאין ליש האט ער ניט קיין מציאות אויב די בריאה איז געווען אין אזא מין אופן אז בכל רגע איז מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית און ניט נאר בכל יום נאר אין בכל יום איז פירושו בכל רגע פון דעם יום בכל המשך היום. וואס דעמאלט איז ווערט זיך ווערט איז דאך ניטא דער עולם א מציאות בפני עצמו, און ס'איז דא דער קל העולם, וואס דאס קען דאך זיין ביי א בעל הבית, ביי אלוקים זה דיין, אויכעט כפשוטו ביי א בשר ודם, על אחת כמה וכמה ביי אן אדון בנוגע לעבדו, וואס דער עבד איז דאך ניט קיין מציאות פאר זיך, אבער נאר דאס גאנצע ענין איז דער ענין האדון כמבואר בארוכה ווי ער רעדט בנוגע אויך להלכה בפועל, אבער אף על פי כן איז דאך דא די כמה ענינים וואס זיי זענען פארבונדן מיטן עבד דערפאר וואס ער איז א מציאות בפני עצמו, בנוגע בדוגמא וואס יכה שן עבדו עין עבדו אפילו ווען דאס טוט דער אדון שלו. ועל דרך זה בכמה וכמה עניינים. און אָט דאָ זאָגט מען אַז דאָס איז נאָך מער דערפֿון, דאָס איז ניט קל העולם נאָר קל עולם, און דאָס איז געווען דער ויקרא, אל תקרא ויקרא אלא ויקריא, אַז דאָס האָט ער געפּועלט אין די אַלע מיט וועמען ער האָט זיך געטראָפֿן. וואָס דערפֿאַר אָט די וואָס האָט געקאָנט זײַן על-ידי חסד האָט ער גענוצט קו החסד, אז ס'האט געדארפט זיין דורך על ידי שציערו האט ער גענוצט דעם קו הצער, ווארום אין ביידע עניינים איז געווען זיין נקודה ניט טבע נפשו וואס כך נברא פון מידות פון קו החסד, נאר דאס ווי ער האט עס איבערגעמאכט לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך, ווי מ'טייטשן דאך אפ די מפרשים אז ער איז אוועקגעגאנגען פון זיינע טבעיות און פון זיינע הרגלים און פון זיינע די טבעיות, די עניינים וואס מען האט אים איינגעוואינט בבית אביו אדער על ידי ההרגל נעשה טבע, און דעמאלטס איז ער געקומען ל אל הארץ אשר אראך ארץ אשר עיני הוויה אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וואס דאס איז אויכעט בכללות אט א די עניין הצדקה דארף דאס אויך זיין פארבונדן מיט דרך הוויה דערפאר וואס דאס ווערט א ענין של מצוה, וואס דעמאלט האט מען אויף דערויף דער ענין פון מצוה גוררת מצוה, ביז וואנעט אז דאס איז אויכעט כמדובר כמה פעמים, וואס דאס איז דער קשר פון שני הענינים פון תורה און צדקה, א יעדערע פון זיי איז אויכעט ממשיך די צווייטע און פארבונדן מיט די צווייטע, כדי עס זאלן אבער זיין בשלימות דארף מען האבן די עבודת התפילה. וואס תפילה איז אויך פון לשון התופל כלי חרס, אז מלשון ווי רשי ברענגט אראפ נפתולי אלקים נפתלתי, אז דאס איז א ענין של חיבור, אז דורך דערויף איז ער זיך מתחבר מיט דעם וואס לפ דע לפני מי אתה עומד, וואס אט אט דעמאלט איז דער לימוד התורה לאחרי התפילה, וויבאלד אז תפילתי סמוכה למיטתי ווי דער אלטער רבי איז דאס מבאר, ועל דרך זה די נתינת הצדקה וואס לאחרי התפילה, ס'איז דא די נתינת הצדקה לפני התפילה וואס דאס איז א סגולה כדי עס זאל זיין אני בצדק אחזה פניך כדי די תפילה זאל נתקבל ווערן, די שלימות המצוות איז בשעת ס'קומט לאחרי וואס פריער איז ער בבית הכנסת און פאר דערויף טאר ער ניט טאן קיינע צרכים און ערשט דערנאך מבית הכנסת ילכו מחיל אל חיל אין בית המדרש, און ערשט דערנאך הנהג בהם מנהג דרך ארץ, וואס מנהג דרך ארץ הייבט זיך אן פון קיום המצוות, וואס כללות כל המצוות דער ענין הצדקה, וואס דאס איז דער ענין דער שלישי, ואף על פי וואס עס ווערט נישט געזאגט בפירוש, ער איז אבער א הכרח כדי עס זאל זיין דער משפט ווי ס'דארף צו זיין, און כדי זאל זיין די צדקה כדבעי, דארף זיין פריער די התבוננות אין גדלות הקל און שפלות האדם, איז אט אט דעמאלט גיט ער צדקה ביד רחבה, און אט אט דעמאלט לערנט ער וואס תורה וויל פון אים,